לזכות דבורה בת שינה שתחיה ליום הילדה שלה י א תמוז, ולזכות חנה מושקא בת שטערנער שרה שתחיה ליום הילדה שלה י ב תמוז. אחת השיחות להתוועדות י ב תמוז תשי י א. איר מאכן א יום טוב א י א הילולא אדער א י א די יומא דפגרא איז בכלל אין נגלה איז דא אויף דערויף א גאנצע סוגיא אין ראש השנה וואס דארטן רעדט זיך וועגן דערויף אז די אלע די יום טובים וואס ס'ווערן אויסגע וואס זענען אויסגערעכנט אין מגילת תענית

פון דעסטוועגן זעט מען דאך אז מנהג ישראל תורה הוא, און בכל תפוצות ישראל איז אנגענומען אז ס'איז צוגעקומען כמה וכמה ימים וואס דעמאלט פראוועט מען א יום טוב על נס שנעשה לקהל אדער על נס שנעשה ליחיד מסוים אדער על נס שנעשה לצדיק.

און במילא איז בשעת לאחר החורבן איז דאך אט די אלע ימים טובים דערמאנען פארקערט אויפן חורבן, איז דערפאר זענען בטל געווארן יענע יומי דפגרא, מה שאין כן בשעת מען מאכט א ענין על נס שנעשה בחוץ לארץ, אדער אויף א נס וואס איז ניט פארבונדן מיטן בית המקדש אדער מיט ירושלים בבנינה, איז קיין סתירה ניט פון דער סוגיא אז מ'קען מתקן זיין א יומא דפגרא.

איז כיתרון האור מתוך החשך, וויבאלד אז אין אין אזא מין ארט פון א העלם והסתר איז אט דארט האבן זיי דערהערט אז אט אט דעם אידן דארף מען באפרייען, און מען דארף אים באפרייען ניט סתם נאר מיט דעם ביד רמה, איז דאס איז על דרך דוגמה ווי מען האט גערעדט פריער אנקעגן אט די ניצוצות וואס זיינען באהאלטן אין א נסיון, און דאס איז אויך נאר געווען א נסיון וואס איז געווען פארבונדן מיט אידן. מאל גערעדט ווי דא אין די אלטע פארברענגענס אנקעגן די נפקא מינה פון דעס פון י"ט כסלו אז בשעת מ'האט געדארפט האבן א העלם והסתר אויף פנימיות התורה האט דאס געמוזט קומען דורך א אידן ווארום א גוי איז בבואה דבבואה לית להו על דרך זה איז אויך געווען בשעת ס'איז געווען דעמאלט דער ארעסט מיטן רעבן זענען געווען אידן בעאמטע דערפאר איז ער געווען אויף נגלה דתורה מען וועט זעהן אויף פנימיות התורה אויכעט.

און דערפאר ווייס מען אז ס'איז געווען אין א צייט ארום האט מען דארט ארעסטירט נאך א רב, ווי בשעת ער האט מיט זיי גערעדט פארוואס האט מען עם ארעסטירט האט מען עם געענטפערט אין ג.פ.או. אויף רוסיש דא ניט אלע קענען רוסיש וועל איך זאגן אויף אידיש דעם תוכן אז וואס זייט איר דערשראקן וואס מ'האט אייך ארעסטירט איז צוקומען ביי חסידים נאך א יום טוב מ'האט ארעסטירט דעם ליובאוויטשער איז צוגעקומען י"ב תמוז מ'האט אייך ארעסטירט מ'עט אייך באפרייען וועט צוקומען נאך א טאג.

איז על פי חוק המלוכה דארף מען אראפ נעמען א פיקטשער ווי מען זאגט דא א פאטאגראפיע פון יעדען וואס מען ארעסטירט אזוי ווי ביי עם האט מען דאס ניט אראפ גענומען ביז איידער מען האט עם אריין געפירט אין צעלע אין דעם חדר המאסר איז מען געקומען צו גיין צו עם שבת און מען האט געוואלט עם דעמאלט פאטאגראפירן.

דאן איז א וועג ער מוז צוגעלייגט אויף שפעטער איז איסר ער דער פלא אין שכל האט זיך דאס לגמרי קיין ארט ניט ניט זיי דארפן נתפעל ווערן פאר א טלית ניט זיי ווערן נתפעל כמים האט זיך דעם רעבן האט מען זיך צוגענומען דערפאר וואס ער איז געווען א רב א רעבע און וואס ער דאוונט מיט א טלית איבערן קאפ איז אף על פי כן בשעת ער איז אריינגעגאנגען ביי זיי גופא דארט וואס איז געווען ארום און ארום זייערע מענטשן אלע פארשטאנען זיי האבן דא ניט וואס צו טון, און וואו האט עס אן ארט אין שכל? נאר בשעת מען גייט מיט א ביטול עצמי, במילא מיט א תוקף עצמי, איז אט דעמאלט אפילו דער ניצוץ וואס ער האט באהאלטן אין אזא מין אופן וואס חתיכה עצמה נעשית נבלה, די מציאות אירע איז דאך אבער געבליבן.

און מיט א מאכט און מיט דעם האנט, מיט א ביטול עצמי און מיט א תוקף עצמי, איז אט אט דעמאלט רעדט מען בלי בלי ובטל מיט אלע העלמות והסתרים מיט די מניעות ועיכובים, און אט אט דעמאלט קען מען אויספירן די שליחות וואס מען האט אויף אונז ארויפגעלייגט למטה בעולם הזה הגשמי והחומרי,